בעזרת השם יתברך, מסכת בבא קמא דף עיין ג, מ'הייבן אן דף עיין ג עמוד א', אכט שורות פון אויבן ביי די צוויי פינטלעך, תנן, איז אזוי, מ'האמיר געזעהן נעכטן א מחלוקת אביי און רבא, צו עד זומם למפרע הוא נפסל, צו מכאן ולהבא הוא נפסל, פשט אביי האט געזאגט עד זומם למפרע הוא נפסל, וואס אין אנדערע ווערטער מיינט דאס צו זאגן, אז ווען עדים זאגן עדות און שפעטער איז מען זיי מזים, איז פון ווען ווערן זיי פסול? פון די שעת הגדת העדות, פשט טאמער זיי האבן עדות געזאגט לאמיר זאגן ניסן, און הערשט תשרי האט מען זיי מזים געווען, זאגט מען אז אלע עדות וואס זיי האבן עדות געזאגט פון די הגדת העדות פון ניסן און ווייטער איז אלעס פסול, פארוואס ווייל דעמאלטס האבן זיי געזאגט ליגנט, איז פשט דעמאלטס זענען זיי שוין געווען רשעים וואס פון דארט און ווייטער איז אלעס פסול, רבא האט געזאגט ניין, רבא האט געזאגט אז מכאן ולהבא הוא נפסל, פשט די פסול הייבט זיך הערשט אן פון די שעת הזמה און ווייטער. איז פרעגט אונזער גמרא א קשיא אויף אביי, תנן פון אונזער משנה, מען האמיר געזען ביי אונזער משנה, גנב על פי שניים וטבח ומכר על פיהם, ונמצאו זוממין, משלמין את הכל, פשט טאמער עס קומען צוויי עדים, און די צוויי עדים זאגן עדות אז ראובן האט גע'גנב'עט, און אזוי אויך זאגן זיי עדות אז ראובן לאמיר זאגן האט גע'שחט'ן, און שפעטער איז מען זיי מזים, דארפן די צוויי עדים צאלן אלעמען, זיי דארפן צאלן ד' וה'. יעצט לכאורה ביי וועלכע ציור רעדט זיך אונזער משנה מאי לאו שהעידו על הגניבה וחזרו והעידו על הטביחה והוזמו על הגניבה וחזרו והוזמו על הטביחה פשט לכאורה רעדט זיך דא אז קודם האבן זיי עדות געזאגט אויף די גניבה נאכדעם האבן זיי עדות געזאגט אויף די טביחה נאכדעם האט מען זיי מזים געווען אויף די גניבה נאכדעם האט מען זיי מזים געווען אויף די טביחה יעצט ואי סלקא דעתך למפרע הוא נפסל, הני כיוון דאיתזמו להו אגניבה איגלאי מילתא למפרע דכי אסהדו אטביחה פסולין הוו. אמאי משלמין אטביחה, פשט לויט אביי אז עד זומם למפרע הוא נפסל, פשט אז ברגע וואס מ'איז מזים עדים קומט אויס אז אלע זייערע עדות'ן וואס זיי גייען עדות זאגן פון די שעת הגדת העדות און ווייטער איז אלס פסול, אויב אזוי, ביי די ציור פון אונזער משנה, וואס די עדים האבן עדות געזאגט קודם אויף די גניבה, נאכדעם אויף די טביחה ומכירה, און מ'האט זיי מזים געווען קודם אויף די גניבה נאכדעם אויף די טביחה ומכירה, אויב אזוי קומט אויס אז ברגע וואס מ'איז זיי מזים אויף די גניבה קומט אויס אז אלעס וואס זיי האבן געזאגט פון די שעת הגדת העדות אויף די מעשה גניבה און ווייטער איז אלס פסול, קומט אויס אז יעצט ווערט נתגלה אז ווען זיי זענען געקומען ארגינעל עדות זאגן אויף די טביחה זענען זיי שוין געווען פסול עדות, ווייל מען האט דאך זיי יעצט מזים געווען אויף די גניבה, און די עדות אויף די גניבה האבן זיי געזאגט פאר די עדות אויף די טפיחה, איז טאמער מען ווערט יעצט געוואויר אז בשעת זיי האבן עדות געזאגט אויף די גניבה זענען זיי געווען עדים זוממים, קומט אויס אז די עדות וואס זיי האבן עדות געזאגט אויף די טביחה איז געווען פסול עדות. אויב די עדות וואס זיי האבן עדות געזאגט אויף די טביחה איז געווען א פסול עדות, און וואס איז א נפקא מינה אז מ'איז זיי יעצט אויכט מזים אויף דעם? למעשה די גאנצע עדות איז גארנישט ווערט געווען, אויב ס'איז גארנישט ווערט געווען, קען מען זיי נישט יעצט מחייב זיין צו צאלן אויף דעם, ווייל מ'איז נישט מחייב צו צאלן, טאמער די גאנצע עדות איז נישט געווען קיין עדות, טאמער זייער עדות האט נישט געקענט מחייב זיין, קען מען זיי יעצט אליין נישט מחייב זיין. איז לכאורה א ראיה פון אונזער משנה, נישט ווי אביי. פשט, לכאורה איז א ראיה פון אונזער משנה אז מ'זאגט עד זומם מכאן ולהבא הוא נפסל, ענטפערט די גמרא ניין, אמרי, הכא במאי עסקינן, כגון שהוזמו על הטביחה תחילה, פשט אונזער משנה רעדט זיך אז מ'האט זיי קודם מייזם געווען אויף די טביחה, קומט אויס אפילו נאכדעם וואס מ'האט זיי מייזם געווען אויף די טביחה, איז די הגדת העדות וואס זיי האבן עדות געזאגט אויף די גניבה, דאס איז נאך געווען בכשרות, איז יעצט אז מ'העט זיי שפעטער אויך מייזם זיין אויף דעם דעמאלטס דארפן זיי צאלן ד' וה'. פרעגט אבער די גמרא, ס'איז נאך אלץ נישט פארענטפערט, ווייל אמרי סוף סוף כי הדרי מיתזמי אגניבה, איגלאי מילתא דכי אסהדו אטביחה פסולין הוו, אמאי משלמי אטביחה, פשט וואס א נפקא מינה וואס איז געווען די סדר פון די הזמה? למעשה, היות וואס זיי האבן קודם עדות געזאגט אויף די גניבה, און נאכדעם אויף די טביחה מכירה, איז במילא אפילו טאמער מ'וועט זיי קודם מייזם זיין אויף די טביחה מכירה למעשה אבער, ווען מ'וועט זיי מייזם זיין אויף די גניבה, אפילו ס'איז געשען שפעטער, ווערט מען געוואויר אז אלעס וואס זיי האבן עדות געזאגט נאכדעם, וואס זיי האבן עדות געזאגט אויף די גניבה איז פסול עדות. קומט אויס אז יעצט ווייסן אונז טאקע אז די עדות וואס זיי האבן עדות געזאגט אויף די טביחה מכירה איז געווען א פסול עדות, אויב ס'איז געווען א פסול עדות קען מען זיי נישט מחייב זיין צו צאלן ד' וה'. ענטפערט טאקע די גמרא, והלכתא, דהיינו די הלכה איז דאס איז די תירוץ פון די גמרא, שהעידו בבת אחת והוזמו, פשט, מען וועט מוזן טאקע זאגן אז די משנה רעדט זיך אז זיי האבן עדות געזאגט אויף די גניבה און אויף די טביחה בבת אחת תוך כדי דיבור, וואס אפילו לויט אביי אז עד זומם למפרע הוא נפסל, אבער דאס איז נאר פון תוך כדי דיבור און ווייטער, פשט ווען איינער זאגט עדות, לאמיר זאגן ביי אונז דא, די עדים האבן עדות געזאגט אויף די גניבה, נאכדעם האבן זיי עדות געזאגט תוך כדי דיבור אויף די טביחה, יעצט לאמיר זאגן זיי וואלטן נישט עדות געזאגט תוך כדי דיבור אויף די טביחה, נאר זיי וואלטן פשוט עדות געזאגט אויף די גניבה, און יעצט איז מען זיי מייזם. קומט אויס אז אלעס וואס זיי האבן גערעדט, וואסערע סארט עדות זיי האבן נאר געזאגט נאכדעם, איז פסול'ע עדות. אבער, ווען הייבט זיך אן די פסול? דאס הייבט זיך הערשט אן נאך תוך כדי דיבור. פארוואס? ווייל תוך כדי דיבור קען זיך א מענטש נאך צוריקציען. אויב ער קען צוריקציען, הייבט זיך נישט אן דעמאלטס די פסול ווייל ער וואלט נאך געקענט צוריק ציען, און ממילא אויב זיי האבן עדות געזאגט אויף די גניבה און תוך כדי דיבור האבן זיי אויך עדות געזאגט אויף די טביחה איז אפילו אז מ'העט זיי מייזם זיין אויף די גניבה איז נאך נישט פשט אז די עדות אויף די טביחה איז געווען פסול עדות ווייל די עדות אויף די טביחה איז געווען תוך כדי דיבור דעמאלטס זענען זיי נאך נישט געווען קיין פסול עדות איז פאר דעם טאקע היות וואס זיי האבן עדות געזאגט תוך כדי דיבור, סיי אויף די גניבה און סיי אויף די טביחה, און פארשטייט זיך ווי רשי רעדט אויס, ס'מוז זיין אז מ'האט זיי מייזם געווען קודם אויף די טביחה נאכדעם אויף די גניבה, ווייל טאמער מ'וועט זאגן פארקערט מ'האט זיי מייזם געווען קודם אויף די גניבה נאכדעם אויף די טביחה, האבן מיר דאך שוין געזען דער כלל אין די משנה אז טאמער ס'איז נישטא קיין גניבה איז אויך נישטא קיין טביחה, א מענטש האט געזאגט עדות אז יענער האט געשאכטן א אקס מיינט נאך גארנישט מ'דארף דאך וויסן אז יענער איז א גנב, איז על כל פנים טאמער ס'וועט זיין תוך כדי דיבור. און מען וועט זיי מייזם זיין קודם אויף די טביחה און נאכדעם אויף די גניבה, פון אזא ציור רעדט די משנה, ביי אזא ציור דארפן זיי צאלן ד' וה'. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, לימא כתנאי, לכאורה קען מען זאגן אז די נידון צו עד זומם למפרע הוא נפסל צו מכאן ולהבא הוא נפסל איז א מחלוקת תנאים, וועלכע מחלוקת תנאים? איז ברענגט די גמרא א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, היו שניים מעידין אותו שגנב, והן מעידין אותו שטבח. פשט וואס איז טאמער עס קומען צוויי עדים און זיי זאגן עדות סיי אויף די מעשה גניבה און סיי אויף די מעשה טביחה והוזמו על הגניבה און מ'איז זיי מזים נאר אויף די גניבה אויף די טביחה איז מען זיי נישט מזים איז די דין איז עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה די גאנצע עדות איז צאמגעפאלן פארוואס ווייל אזוי ווי מ'האט שוין געזעהן אז ס'איז נישטא קיין עדות אויף א גניבה מיינט די טביחה גארנישט זאגסט עדות אז יענער האט גע'שחט'ן איז וואס ווילאנג איך ווייס נישט אז ס'איז גע'גנב'עט מיינט עס גארנישט און ממילא ביי אזא ציור אפילו מ'וועט זיי שפעטער מזים זיין אויך אויף די טביחה איז דאס גארנישט מיט נישט ווייל ברגע וואס ס'איז צאמגעפאלן די עדות אויף די גניבה פאלט דא צאם די גאנצע עדות. זאגט אונז די ברייתא ווייטער, וואס איז אבער טאמער הוזמו על הטביחה, הוא משלם תשלומי כפל והם משלמין תשלומי שלושה, פשט זאגט די ברייתא וואס איז טאמער ס'קומט א פאר עדות, זיי זאגן עדות סיי אויף די גניבה סיי אויף די טביחה, יעצט איז מען זיי מזים אויף די טביחה, איז דא די טביחה חלק, דאס האט מען זיי מזים געווען, דאס וועלן זיי טאקע דארפן צאלן, אבער די גניבה חלק, דער חלק פון די עדות בלייבט נאך גאנץ, און ממילא די באלעבאס וועט דארפן צאלן כפל, און די עדים זוממין זיי וועלן דארפן צאלן בית אדער גימל ווענדט זיך צו ס'איז געווען א שור אדער א שה. אמר רבי יוסי, אויף דער נקודה קריגט זיך רבי יוסי, זאגט רבי יוסי, במה דברים אמורים, ווען זאגט מען טאקע אזא זאך, אז ווען מ'האט מזים געווען די טביחה, בלייבט נאך די עדות אויף די גניבה גאנץ, דאס איז דווקא בשתי עדיות, אבל בעדות אחת, עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, יעצט וואס מיינט עס שתי עדיות וואס מיינט עס עדות אחת, זאגט די גמרא, מאי בשתי עדיות און מאי בעדות אחת. אילימא, הייסט מיר וועלן זאגן אז ר' יוסי האט געמיינט דא ארויסצוברענגען אז בשתי עדיות בשתי עדיות ממש, בשתי כיתות, דהיינו שתי עדיות מיינט צוויי פאר עדים, ווייטער בעדות אחת איז בכת אחת בזה אחר זה, עדות אחת מיינט איין פאר עדים וואס זענען געקומען איין טאג נאכן צווייטן, אז זענען געקומען זונטאג עדות זאגן אויף די גניבה און מאנטאג אויף די טביחה, דאס הייסט עדות אחת. שתי עדיות מיינט צוויי באזונדערע כיתים. איז אויב אזוי, וואס זאגט ר' יוסי? זאגט אונז ר' יוסי. אז טאמער ס'איז צוויי באזונדערע כיתים עדות, איין כת זאגט עדות אויף די גניבה, די אנדערע כת זאגט עדות אויף די טביחה, און מ'האט מזים געווען די כת וואס האט עדות געזאגט אויפן טביחה, דארט טאקע בלייבט די עדות אויף די גניבה גאנץ, דארט טאקע דארף די בעלעבאס צאלן כפל. אבער ווען ס'איז בעדות אחת, ואמר רבי יוסי בעדות אחת, בכת אחת בזה אחר זה, כי מסהדי אגניבה והדר מסהדי אטביחה, כי מתזמי אטביחה, עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה ואיתזמו להו אגניבה. פשט טאמער אבער, ס'איז דא איין פאר עדים וואס די עדים האבן עדות געזאגט זונטאג אויף די גניבה און מאנטאג אויף די טביחה מכירה, און יעצט האט מען זיי מזים געווען אויף די טביחה מכירה. דא קריגט זיך ר' יוסי, דא זאגט ר' יוסי אז די גאנצע עדות פאלט צאם, מ'גלייבט זיי אויך נישט אויף די גניבה, דא וועט די בעל הבית נישט דארפן צאלן כפל. אבער זאגט די גמרא, וויאזוי קען מען זאגן אזוי פשט? מהיכי תיתי הך? ווי נעמסטו אזא דין? פשט, וואס עפעס? אז ס'קומט איין פאר עדים, עדות זאגן זונטאג אז יענער האט גע'גנב'עט, מאנטאג קומען זיי עדות זאגן יענער האט גע'שחט'ן, האסט זיי מזים געווען אויף מאנטאג, איז וואס פאלט צאם די זונטאג'דיגע עדות? פארוואס? זונטאג זענען זיי געווען כשר'ע עדים און מ'גלייבט זיי, איז אוודאי די בעל הבית וועט דארפן צאלן כפל, איז קען נישט זיין אז דאס איז די כוונה פון רבי יוסי. אלא לאו, נאר אוודאי מוז מען זאגן, אז סיי שתי עדיות און סיי עדות אחת, אלץ רעדט זיך פון איין כת עדים, נאר וואס דען? בשתי עדיות, בעדות אחת כעין שתי עדיות, און מאי נינהו כת אחת בזה אחר זה. אבל בעדות אחת בבת אחת לא. פשט, אוודאי מיינט רבי יוסי צו זאגן אזוי, דאס וואס די תנא קמא האט געזאגט אז ווען מען איז מזים אויף די טביחה בלייבט נאך אלץ די עדי גניבה גאנץ און די בעל הבית דארף צאלן כפל, דאס איז נאר ווען די כת אחת האט עדות געזאגט אויף די גניבה איין טאג, און די נעקסטע טאג האבן זיי עדות געזאגט אויף די טביחה, איז דא ווען מען איז מייזם אויף די טפיחה, פאלט טאקע נישט צאם דאס זיי האבן געזאגט א טאג פריערט אויף די גניבה, אבער זאגט ר' יוסי, וואס איז טאמער זיי האבן עדות געזאגט אויף די גניבה און אויף די טביחה תוך כדי דיבור בזה אחר זה? דא האלט ר' יוסי אז ברגע וואס מ'איז זיי מזים אויף די טביחה איז אטאמאטיש זענען זיי אויך מוזם אויף די גניבה, פשט, אטאמאטיש פאלט אויך צאם די עדות אויף די גניבה, פארוואס? ווייל ווי מ'האט שוין זעהן ר' יוסי האלט ווי אביי אז עד זומם למפרע הוא נפסל, און ממילא פון די שעת הגדת עדות און ווייטער זענען זיי פסול, און בשעת די הגדת עדות האבן זיי דאך געזאגט צוויי זאכן תוך כדי דיבור, איז די גאנצע מעשה פאלט צאם, איז ביי אזא ציור האלט ר' יוסי אז דער בעלעבאס וועט טאקע נישט דארפן צאלן כפל ווייל די גאנצע עדות איז צאמגעפאלן. קומט אויס אז אונז האמיר דא ביי אזא ציור א מחלוקת צווישן תנא קמא ר' יוסי, תנא קמא האלט אפילו ביי אזא ציור פאלט נישט די ערשטע חלק צאם, פשט, די עדות אויף די גניבה בלייבט גאנץ נאר די עדות אויף די טביחה פאלט צאם, רבי יוסי זאגט ניין, רבי יוסי זאגט היות עס איז געווען תוך כדי דיבור, פאלט די גאנצע מעשה צאם. יעצט וסברוה, האבן די בני ישיבה געוואלט זאגן דכולי עלמא תוך כדי דיבור כדיבור דמי, פשט, דאס איז אוודאי יעדער מודה לכאורה, אז תוך כדי דיבור איז כדיבור, מען קוקט עס אן ווי איין לאנגע עדות, נו מאי לאו בהא קמיפלגי? דרבנן סברי מכאן ולהבא הוא נפסל, וכיוון דמההיא שעתא קא מיתזמי, אטביחה דקא מיתזמי איתזום, אגניבה דלא מיתזמי לא איתזום. ווייטער רבי יוסי סבר למפרע הוא נפסל, וכיוון דמיד כי אסהידו הוא דמיפסלי, כי איתזמו אטביחה איתזמו נמי אגניבה דהא תוך כדי דיבור כדיבור דמי. פשט לכאורה וואס די יסוד המחלוקת? די יסוד המחלוקת איז אז ר' יוסי ווי מ'האט געשמועסט ער האלט עד זומם למפרע הוא נפסל און ממילא ברגע וואס מ'האט זיי מזים געווען קומט אויס זיי ווערן יעצט פסול משעת הגדת עדות היות וואס בשעת הגדת עדות האבן זיי געזאגט צוויי זאכן פאלט די גאנצע מעשה צאם און פאר דעם ביי אזא ציור האלט ר' יוסי איז אלעס צאמגעפאלן די בעל הבית דארף גארנישט צאלן מה שאין כן די חכמים חכמים האלטן ווי רבא אז עד זומם מכאן ולהבא הוא נפסל, און ממילא פון ווען ווערן זיי פסול? פון די שעת הזמה וואס דאס איז ערשט אסאך שפעטער, און ממילא אויף די חלק וואס מ'האט זיי מזים געווען האט מען זיי מזים געווען אויף די אנדערע חלק נישט, אויף די הזמה אויף די טביחה האט מען זיי מזים געווען דאס דארפן זיי טאקע צאלן, אבער אויף די גניבה דאס האט מען זיי נישט מזים געווען, דער חלק פון די עדות בלייבט גאנץ, און דערפאר טאקע דארף דער בעל הבית צאלן כפל. און ממילא זאגט די גמרא קומט אויס האבן מיר דא א מחלוקת תנאים, צו עד זומם למפרע נפסל צו עד זומם מכאן ולהבא הוא נפסל, זאגט די גמרא ניין, אמרי האבן די בני הישיבה געזאגט, אי תוך כדי דיבור כדיבור דמי, דכולי עלמא למפרע הוא נפסל, פשט טאמער יעדער איז מודה אז תוך כדי דיבור כדיבור, האלט יעדער עד זומם למפרע פשט דאס איז קלאר אז סיי ר' יוסי און סיי די חכמים ביידע האלטן עד זומם למפרע הוא נפסל נאר וואס. אלא הכא בתוך כדי דיבור כדיבור דמי קמיפלגי, די מחלוקת דא טאקע איז צו תוך כדי דיבור קוקט מען אן ווי איין לאנגע זאך צו נישט, רבנן סברי תוך כדי דיבור לאו כדיבור דמי, די חכמים האלטן אפילו תוך כדי דיבור האט עס נישט א דין ווי איין לאנגע זאך. און ממילא, דא איז געווען צוויי באזונדערע הגדות עדות, קודם איז געווען עדות אויף א גניבה, נאכדעם איז געווען עדות אויף א טביחה, אפילו ס'איז געווען תוך כדי דיבור, איך קוק עס אן ווי צוויי באזונדערע זאכן, און ממילא ווען ביסט דו מזים אויף די טביחה מיינט נאכנישט אז די חלק אויף די גניבה איז אויך מוזם, מיינט נאכנישט אז זיי זענען פסול ווייל די חלק אויף די גניבה איז דאך געווען פריערט, איז טאקע פון די טביחה און ווייטער זענען זיי פסול ווייל למפרע נפסל, אבער די עדות אויף די גניבה איז געווען פאר די עדות אויף די טביחה, יענע חלק, דעמאלטס ווען זיי האבן דאס עדות געזאגט זענען זיי נאכנישט געווען פסול, און ממילא האלטן די חכמים די בעל הבית דארף צאלן כפל. ווייטער ורבי יוסי סבר תוך כדי דיבור כדיבור דמי, איך קוק עס אן ווי איין גרויסע דיבור, איז די גאנצע דיבור פאלט צאם, און דערפאר דארף די בעל הבית נישט צאלן כפל. פרעגט אבער די גמרא, איז דען אזוי? וסבר רבי יוסי תוך כדי דיבור כדיבור דמי, האלט דען רבי יוסי אז תוך כדי דיבור כדיבור והתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין תמורה, תמורה איז טייטש, די תורה לאזט נישט מאכן קיין תמורה, די תורה לאזט נישט ממיר זיין קדושה פון א בהמה וואס איז קדשים צו א בהמה וואס איז חולין, פשט א מענטש האט א בהמה וואס איז קדשים, לאמיר זאגן א מענטש האט א עולה, איז טאר ער נישט אריבערפירן די קדושה פון די עולה אויף א צווייטע בהמה, אויף א חולין'דיגע בהמה. יעצט נישט נאר טאר נישט נאר קען נישט, דהיינו וואס איז טאמער איינער האט אן עולה, לעבן דעם שטייט א חולין'דיגע בהמה, און ער זאגט זה תמורת זה, פשט ער וויל אז די קדושה פון די עולה זאל אריבער גיין אויף די צווייטע בהמה, איז נישט נאר ס'העלפט נישט, נאר די דין איז אז ביידע בהמות האבן יעצט א קדושת עולה, פשט די קדושה איז נישט אראפ פון די ארגינעלע עולה נאר די נייע חולין'דיגע בהמה איז יעצט געווארן א עולה. איז די משנה זאגט אין תמורה וואס איז טאמער א מענטש זאגט הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים פשט א מענטש האט צוויי בהמות זענען קדשים איינס איז א עולה איינס איז א שלמים לעבן דעם האט ער א חולין'דיגע בהמה און ער זאגט אויף די חולין'דיגע בהמה הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים ער זאגט ביידע און וואס איז די דין זאגט די משנה הרי זו תמורת עולה דברי ר' מאיר פשט ר' מאיר האלט תפוס לשון ראשון מ'קוקט אויף די ערשטע זאך די מענטש האט געזאגט די מענטש האט געזאגט תמורת עולה איז טאקע די חולין'דיגע בהמה ווערט אן עולה, און דאס וואס ער האט שפעטער געזאגט תמורת שלמים מיינט גארנישט, רבי יוסי אומר, רבי יוסי קריגט זיך, רבי יוסי זאגט אם לכך נתכוון מתחילה, הואיל ואי אפשר לקרוא שני שמות כאחד, דבריו קיימין, פשט זאגט רבי יוסי, א מענטש קען נישט זאגן תמורת עולה תמורת שלמים מיט איין מאל, מען דארף דאך זאגן איינס נאכן צווייטן, און ממילא א מענטש וואס האט בכוונה געזאגט הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים, זאגט מען נישט תפוס לשון ראשון קוק אויף די ערשטע זאך וואס ער האט געזאגט ער האט געוואלט ביידע זאגן ערשט ער קען נישט זאגן ביידע צוזאמען זאגט ער איינס ערשט און די אנדערע צווייט און ממילא האלט רבי יוסי ביי אזא ציור טאמער די מענטש באמת האט אינזינען געהאט צו זאגן הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים ווערט טאקע די חולין'דיגע בהמה סיי א עולה סיי א שלמים יעצט וואס טוט מען מיט דעם ווי רש"י זאגט מען ווארט ביז ס'פאלט א מום אין דעם שפעטער איז מען עס פודה און מיט די געלט קויפט מען סיי אן עולה סיי א שלמים אבער זאגט רבי יוסי ואם אמר וואס איז אבער טאמער די מענטש זאגט אז תמורת עולה ונמלך ואמר תמורת שלמים ער זאגט הרי זו תמורת עולה און נאכדעם זאגט ער אוי כ'האב געמאכט א טעות, הרי זה תמורת שלמים איז דא הרי זה תמורת עולה, דא בין איך מודה אז מ'קען נישט צוריק ציען און ממילא טאקע די חולין'דיגע בהמה איז נאר א עולה נישט קיין שלמים, יעצט והוינן בה, אויף די משנה האבן מיר א קשיא געפרעגט, נמלך פשיטא, פארשטייט זיך א מענטש קען נישט צוריק ציען, פארשטייט זיך די חולין'דיגע בהמה איז אן עולה, נאר וואס דען? ואמר רב פפא, ענפערט רב פפא, נמלך בתוך כדי דיבור קאמרינן, פשט דא רעדט מען פון א מענטש וואס האט צוריק געצויגן תוך כדי דיבור, און אף על פי כן זאגט אונז רבי יוסי אז תוך כדי דיבור העלפט נישט מ'קען נישט צוריק ציען, און די חולין'דיגע בהמה איז א עולה נישט א שלמים, איז וואס זעהן מיר דא? זעהן מיר דא אז רבי יוסי האלט אז תוך כדי דיבור לאו כדיבור דמי אז תוך כדי דיבור העלפט נישט, איז ווי אזוי האבן מיר אונז געזאגט לויט רבי יוסי אז תוך כדי דיבור כדיבור, ענטפערט די גמרא אז ס'איז דא טאקע צוויי מיני תוך כדי דיבור'ס, אמרי תרי תוך כדי דיבור הוה חד כדי שאילת תלמיד לרב וחד כדי שאילת הרב לתלמיד, כי לית ליה רבי יוסי כדי שאילת תלמיד לרב שלום עליך רבי מורי דנפיש כדי שאילת הרב לתלמיד שלום עליך אית ליה. פשט ס'דא צוויי מיני תוך כדי דיבור ס'דא א שאילת תלמיד לרב ווען א תלמיד גריסט א רבי זאגט ער שלום עליך רבי ומורי אבער ווען א רבי גריסט א תלמיד זאגט ער שלום עליך איז ביידע הייסן תוך כדי דיבור איינס איז א לענגערע תוך כדי דיבור איינס א קערצערע תוך כדי דיבור איז זאגט די גמרא פון די קערצערע תוך כדי דיבור אוודאי האלט ר' יוסי פון די לענגערע האלט ער נישט און במילא ביי די משנה אין תמורה וואס דארט זעהט מען אז נמלך ווען איינער ציט צוריק און ער זאגט הרי זה תמורת שלמים איז אויף דעם זאגט ר' יוסי אז מען קוקט נישט אויף די צווייטע חלק פון זיין דיבור דארט רעדט זיך אז ער איז נמלך ביי די לאנגע תוך כדי דיבור ער האט געמאכט א לאנגע תוך כדי דיבור ביי א לאנגע תוך כדי דיבור האלט טאקע ר' יוסי אז תוך כדי דיבור לאו כדיבור דמי מה שאין כן ביי אונזער תירוץ וואס אונז האבן מיר געזאגט תוך כדי דיבור כדיבור דמי רעדט זיך ביי די קורצע תוך כדי דיבור וואס דאס אוודאי איז ר' יוסי מודה אז מען קוקט עס אן ווי איין לאנגע דיבור. זאגט די גמרא יעצט ווייטער א נייע סוגיא, אמר רבא, זאגט רבא, עדים שהוכחשו ולבסוף הוזמו, נהרגין, דהכחשה תחילת הזמה היא, אלא שלא נגמרה, פשט אזוי, זאגט רבא, וואס איז טאמער ס'קומען צוויי עדים, עדות זאגן אז ראובן האט געהארגעט שמעון, שוין. בית דין נעמט אן זייער עדות און בית דין פסק'נט טאקע א חיוב מיתה אויף ראובן, מ'דארף הרג'נען יעצט ראובן, אבער איידער מ'קען אויספירן דעם פסק דין רוקן זיך אן דא צוויי נייע עדים, און נישט זיי זענען מזים די ערשטע כת, נישט זיי זאגן עמנו הייתם, וואס דעמאלטס איז די דין אז מיר דארפן יעצט הרג'נען די ערשטע כת, ניין, זענען מכחיש די ערשטע כת, פשט זיי זאגן עדות אנדערש ווי די ערשטע כת, דו זאגסט עדות אז ראובן האט געהארגעט שמעון לאמיר זאגן זונטאג, ס'קען נישט זיין, זונטאג זעמיר אונז געווען מיט שמעון אין א צווייטע פלאץ אינגאנצן, און ממילא זענט עטס ליגענערס! וואס דא איז נישטא די חידוש פון עדים זוממין, פשט עדים זוממין האבן מיר געזען איז א חידוש אין די תורה אז מ'גלייבט די צווייטע פאר מער ווי די ערשטע פאר, דאס איז דווקא ווען די צווייטע פאר זאגט עמנו הייתם אז עטס די ערשטע פאר קען נישט זיין אז עטס זענט דארט געווען עטס זענטס געווען מיט אונז, דאס טייטש מזים געווען, אבער ווען מ'איז מכחיש, איז דארט אוודאי זאגט מען נישט די דין פון עדים זוממין, נאר וואס? מען קען טאקע גארנישט טון מען קען נישט יעצט הרג'ענען ראובן, ווייל אונז האמיר דא צוויי עדים זאגן אזוי צוויי עדים זאגן אזוי, אבער מען האט מכחיש געווען די ערשטע פאר, יעצט נאכדעם וואס מען האט מכחיש געווען די ערשטע פאר, קומען א דריטע פאר עדים, און זיי זענען שוין מזים די ערשטע פאר, זיי זאגן, ווי עטץ זענטס געווען זונטאג עטץ זענטס בכלל נישט געווען אין די געגענט עטץ זענטס געווען אין א צווייטע געגענט אינגאנצן, איז דא זאגט רבא, גייט מען יעצט הרג'ענען די עדים זיי האבן א דין פון עדים זוממין, פארוואס? איי זענען געווען מוכחש, אויב זיי זענען געווען מוכחש, איז פשט זייער עדות איז גארנישט ווערט געווען, האסטו מזים געווען עדים מוכחשים? איז דאס גארנישט? זאגט רבא ניין, הכחשה תחילת הזמה, פשט, מען קוקט עס אן ווי איין לאנגע זאך, און ממילא, היות אז הכחשה תחילת הזמה, איז די דין טאקע אז די עדים האבן א דין פון עדים זוממין, און ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, מען קען הרג'ענען די עדים. זאגט די גמרא. אמר רבא מנא אמינא לה, זאגט רבא ווייסט פון וואו איך ווייס דאס? דתניא, כ'האב א ראיה פון א ברייתא, איז אזוי, די ברייתא דא רעדט פון א בעל הבית וואס האט אדער אויסגעהאקט דעם עבד'ס אויג אדער אויסגעהאקט א ציין, אונז ווייסט מען דאך א דין פון שן ועין, אז טאמער א בעל הבית האקט אויס אן עבד כנעני'ס ציין אדער זיין אויג, גייט די עבד כנעני ארויס פריי, יעצט, וואס איז טאמער א בעל הבית האט געטון ביידע, סיי ער האט אויסגעהאקט א אויג און סיי ער האט אויסגעהאקט א ציין, יעצט ווען ער האט אויסגעהאקט זיין אויג גייט די עבד ארויס פריי, און שפעטער ווען ער האקט אויס א ציין, איז פשט האסט אויסגעהאקט א ציין פון א פרייע מענטש דארפסטו צאלן אויף די ציין, און ממילא איז א גרויסע נפקא מינה וואס איז געווען די סדר, ווייל טאמער די בעל הבית האט קודם אויסגעהאקט די ציין און נאכדעם אויסגעהאקט א אויג, דארף ער צאלן אויף א אויג. טאמער אבער ער האט אויסגעהאקט די אויג נאכדעם די ציין, דארף ער צאלן אויף א ציין. יעצט א אויג איז אסאך טייערער ווי א ציין. איז שטייט אין א ברייתא אזוי. דתניא, די ברייתא זאגט אזוי, מעידני באיש פלוני שסימא את עין עבדו. פשט עס קומען א כת עדים און זיי זאגן עדות אז א באלעבאס האט אויסגעהאקט אן עבד'ס אויג, און נאכדעם והיפל את שינו נאכדעם האט ער אויסגעהאקט זיין ציין, פשט, דער בעל הבית דארף צאלן דמי שינו פארן עבד, דארף צאלן א נייע ציין פארן עבד, שהרי הרב אומר כן, פשט, פארן בעל הבית געפעלט דאס זייער די עדות, ונמצאו זוממין, און יעצט ווערט מען געוואויר אז די עדים זענען עדים זוממין, איז משלמין דמי עין לעבד, דארפן זיי צאלן אן אויג דמי עין וויפיל א אויג איז ווערט פארן עבד, אזוי שטייט דא אין די ברייתא, יעצט זאגט רבא אזוי, היכי דמי, ביי וועלכע ציור רעדט זיך דא, אילימא כדקתני דליכא כת אחרינא, עסטו וועלן זאגן ס'רעדט זיך פשוט, אזוי ווי מ'האט געלערנט דברים כהוייתן, עס קומען צוויי עדים, זיי זאגן עדות, מעידני באיש פלוני שסימא את עין עבדו והפיל את שינו, און מ'איז זיי מזים, דארפן זיי צאלן אן אויג פארן עבד. איז אויף דעם איז די קשיא, משלמין דמי עין לעבד, זיי דארפן צאלן, געלט פון א אויג פארן עבד, בתר דמפקי ליה לחירות דמי עין קבעי שלומי? פשט וואס האבן די עדות געוואלט אויפטון מיט זייער עדות? זיי האבן געוואלט אויפטון אז די קנעכט זאל ארויסגיין פריי, און אז די בעל הבית זאל אים דארפן צאלן געלט פון א ציין, איז יעצט מ'האט זיי מזים געווען דארפן זיי צאלן דמי עין פארן עבד, נישט גענוג אז זיי האבן געוואלט באפרייען די עבד דארפן זיי אים נאך אויך געבן דמי עין? ווי קומט אים דמי עין זיי האבן אים קיינמאל נישט געוואלט גארנישט מפסיד זיין פארקערט זיי האבן געוואלט אויפטון פאר אים זיי האבן אים געוואלט ארויסשיקן פריי איז יעצט דארף מען אים עפעס צאלן? ועוד, און נאך מער איז שווער אויף די ברייתא, דמי כוליה עבד לרב בעי שלומי, פשט לכאורה וואס האבן זיי געוואלט דא אויפטון זיי האבן געוואלט באפרייען דעם עבד אויב זיי האבן געוואלט באפרייען די עבד און יעצט איז מען געוואויר געווארן אז זענען עדים זוממין איז צאל א נייע עבד פארן בעל הבית ווייל דאס האסטו דאך געוואלט אנטון האסט געוואלט אנטון די בעל הבית איז צאל פארן באלעבאס א נייע עבד, ועוד, און אויכעט שווער, שהרי הרב אומר כן, הרב מי ניחא ליה, פשט, פארן באלעבאס איז געשמאק אז קומען דא עדים עדים זאגן אז ער האט משחרר געווען זיין עבד ס'איז אים גארנישט געשמאק ער גייט דא פארלירן א עבד, איז די גאנצע ברייתא שטימט נישט, אלא לאו, נאר וואס דען, זאגט רבא מוז זיין ס'פעלט דא עפעס אין די ברייתא, וואס פעלט, זאגט רבא איך וועל דיר זאגן וואס פעלט, ס'פעלט דא א כת עדים וואס די ברייתא רעדט נישט פון זיי, וואס די כת עדים איז געקומען פאר אונזער כת. פאר די כת וואס די ברייתא רעדט יא פשט אזוי כגון דאתו תרי ואמרי הפיל את שינו וסימא את עינו דבעי מיתיב ליה הרב דמי עינו ואתו בי תרי מציעאי ואמרי עינו והדר שינו דלא בעי למיתב ליה אלא דמי שינו דקא מכחשי ליה קמאי למציעאי והיינו שהרי הרב אומר כן דניחא ליה במאי דקאמרי וקתני ונמצאו זוממין מציעאי משלמין דמי עין לעבד פשט זאגט רבא אזוי די מעשה איז דא געווען אזוי קודם איז געקומען א כת עדים וואס פון זיי רעדט נישט די ברייתא דאס איז די ערשטע כת, און זיי זאגן עדות אז דער באלעבאס האט אויסגעהאקט א ציין, נאכדעם אויסגעהאקט א אויג. פשט דער באלעבאס דארף צאלן דא אן אויג פאר דעם עבד חוץ נאר ווען דער עבד גייט ארויס פריי דארף די באלעבאס אים צאלן א אויג. יעצט קומט אונזער כת וואס פון זיי רעדט די ברייתא די צווייטע כת, און די צווייטע כת זאגט ניין ס'איז געווען פארקערט קודם איז געווען די אויג נאכדעם די ציין, פשט דער באלעבאס דארף נישט צאלן אויף א אויג ער דארף צאלן אויף א ציין. יעצט שטימט זייער געשמאק. אז פאר די באלעבאס איז דאס געשמאק, אוודאי איז עס געשמאק פאר די באלעבאס, די באלעבאס ביז יעצט האט געדארפט צאלן א אויג, יעצט דארף ער נאר צאלן א ציין, ס'איז אים זייער בטעם דאס. יעצט איז מען מזים די צווייטע כת, איז דא איז פשט אזוי, די כת, די צווייטע כת דארף נישט באצאלן פארן באלעבאס א נייע עבד, ווייל נישט זיי האבן גורם געווען די באלעבאס זאל פארלירן די עבד, אפילו די ערשטע כת האט דאך אויך געזאגט אז די עבד דארף ארויסגיין פריי, זיי האבן סך הכל געזאגט אז נישט די באלעבאס דארף צאלן א אויג, די באלעבאס דארף צאלן א ציין. איז פשט זיי מפסיד געווען דא אן אויג פארן עבד, ווייל אין אמת'ן אריין האט מען אויסגעהאקט די עבד'ס אויג די שפעטער נאכן ציין און מילא אין אמת'ן אריין וואלט די באלעבאס געדארפט צאלן אן אויג פארן עבד, איז זיי האבן דאס געוואלט מפסיד זיין פונעם עבד, איז פאר דעם זאגט די ברייתא אז זיי דארפן צאלן אן אויג פארן עבד, איז שטימט די גאנצע ברייתא, אבער וואס שמע מינה הכחשה תחילת הזמר, פון דא איז אבער א ראיה אז הכחשה תחילת הזמה פארוואס? ווייל נאכדעם וואס די ערשטע צוויי כיתי עדים זענען דא געווען, די ערשטע כת האט געזאגט אז קודם געווען די ציין נאכדעם די אויג, די צווייטע כת האט געזאגט קודם די אויג נאכדעם די ציין, איז פשט די צוויי כיתי עדים האבן זיך מזים געווען, פשט די צווייטע כת איז געווען מוכחש מחמת די ערשטע כת, אף על פי כן ווען מ'איז זיי מזים דארפן זיי באצאלן דמי עין לעבד, איי פארוואס? לכאורה זייער גאנצע עדות איז געווען מכחיש, איז טאמער ס'איז געווען מוכחש איז די גאנצע עדות גארנישט ווערט איז פארוואס זאלן זיי דארפן צאלן זעהט מען דא אז הכחשה תחילת הזמה איז דאס איז די ראיה פון רבא אמר אביי זאגט אביי לא ס'איז נישט קיין ראיה ווייל דאפכינהו ואזמינהו פשט אזוי זאגט אביי אז די מעשה וואס רבא זעצט דא אין די ברייתא אז ס'איז געווען דא דריי כיתי עדים איז נישט ריכטיג נישט דאס איז געווען דא די מעשה נאר וואס דען וואס איז די ציור פון די ברייתא די ציור פון די ברייתא איז אז ס'איז געווען סך הכל צוויי כיתי עדים פשט אזוי, קודם איז געקומען די ערשטע כת וואס פון זיי טאקע רעדט די ברייתא, עס איז געקומען א כת עדים, און זיי האבן עדות געזאגט אז דער בעל הבית האט קודם אויסגעהאקט א אויג, נאכדעם א ציין, פשט דער בעל הבית דארף צאלן א ציין. יעצט איז געקומען א צווייטע כת, און די צווייטע כת האט געזאגט אזוי, קודם כל, אויף דעם וואס עטס זאגטס עדות אז עטס האטס געזען דער בעל הבית טון דא זאכן, לאמיר זאגן זונטאג, שטותים והבלים, זונטאג זענט עטס געווען מיט אונז, אין א צווייטע פלאץ אינגאנצן, און ממילא קודם איז די צווייטע כת מזים די ערשטע כת, ס'איז נישט אמת עמנו הייתם, חוץ פון דעם זאגט די צווייטע כת נאך עפעס, אז די מעשה איז אבער יא אמת, אבער ס'איז נישט געשען ווען די ערשטע כת האט געזאגט, זונטאג לאמיר זאגן, נאר וואס דען ס'איז געשען מאנטאג, מאנטאג זענען אונז געווען ביים מעשה, ס'איז טאקע געווען אזא מעשה אבער ס'איז געווען פארקערט, נישט די בעל הבית האט קודם אויסגעהאקט א אויג, נאר די בעל הבית האט קודם אויסגעהאקט א ציין נאכדעם אן אויג פשט די בעל הבית דארף צאלן א אויג פארן עבד איז דא ביי אזא ציור זאגט די ברייתא אז די ערשטע כת וועט דארפן צאלן דמי עין פארן עבד פארוואס איז קודם כל איז שוין נישט דא קיין ראיה אז הכחשה תחילת הזמה ווייל די ערשטע כת איז קיינמאל נישט געווען מוכחש פשט די הכחשה איז געקומען שפעטער קודם האט מען זיי מזים געווען נאכדעם האט מען זיי מכחיש געווען. איז נישט דא קיין ראיה פון דא אז הכחשה תחילת הזמה, חוץ דעם שטימט יעצט די גאנצע ברייתא, ווייל די ערשטע כת דארף נישט באצאלן א נייע עבד פארן בעלעבאס, פארוואס ווייל די צווייטע כת איז דאך אויך מודה אז די עבד גייט ארויס פריי, און ממילא קען מען נישט יעצט מחייב זיין די ערשטע כת צו צאלן אויף דעם, ווייל דאס איז נישט קיין חלק פון די זאך וואס זיי האבן געוואלט מפסיד זיין, נאר וואס דען, וואס האט די ערשטע כת געוואלט מפסיד זיין? די ערשטע כת האט געוואלט מפסיד זיין די דמי עין וואס קומט זיך פארן עבד, איז דאס טאקע דארפן זיי באצאלן, אבער וואס? איין נקודה שטימט נישט, וואסערע נקודה? דאס וואס שטייט אין די ברייתא שהרי הרב אומר כן, אז פארן בעלעבאס איז געשמאק, יעצט לויט רבא'ס פשט שטימט עס א מחיה, ווייל לויט רבא'ס פשט איז געווען דא קודם כל איין כת וואס די ערשטע כת האט געזאגט די בעלבאס דארף צאלן דמי עין, יעצט ווען די צווייטע כת איז אנגעקומען און געזאגט ער דארף נאר צאלן דמי שן איז געווען זייער געשמאק פארן בעלעבאס ער האט זיך געשפארט געלט. אבער לויט אביי'ס פשט אז די ערשטע כת קומט זאגן אז די בעלבאס דארף צאלן א ציין און שפעטער איז מען זיי מזים איז וואס איז געשמאק פארן בעלעבאס אז וואס אז ער דארף צאלן א ציין למעשה פארלירט ער די עבד איז אויף דעם איז שייך צו זאגן שהרי הרב אומר כן יעצט בדוחק קען מען זאגן אז יא עס איז אים געשמאק פארוואס ווייל די בעלעבאס ווייסט די אמת די בעלעבאס ווייסט די אמת אז די עבד דארף ארויס גיין פריי ווייל די בעלעבאס ווייסט די אמת ווי די צווייטע כת גייט באלד קומען זאגן אז ער האט קודם אויסגעהאקט א ציין נאכדעם א אויג איז די בעלעבאס ווייסט ביי זיך אין הארץ אז אין אמת'ן אריין דארף ער צאלן א אויג און יעצט אז ס'רוקט זיך אן א כת זאגן אז ער דארף צאלן א ציין איז אים זייער געשמאק אבער למעשה די לשון שטימט נישט אזוי גוט לויט אביי'ס מהלך און ממילא גייט אביי א ראיה ברענגען צו זיין מהלך אז מ'מוז אזוי זאגן אז מ'מוז זאגן אז דא רעדט זיך ביי צוויי כיתות עדים וואס די צווייטע כת איז מזים און אויך מכחיש און נישט ווי רבא האט געוואלט זאגן אז דא רעדט זיך פון דריי כיתות עדים פארוואס ממאי ברענגט אביי א ראיה פונעם סיפא. מדסיפא במיפך והזמה, רישא נמי במיפך והזמה, פשט, די סיפא מוז מען איינזעצן מיט אזא סארט פשט וואס אביי האט געזאגט ביי צוויי כיתות עדים, און ממילא איז די רישא אויך אזוי, יעצט וואס איז די סיפא, דקתני סיפא, אין די סיפא שטייט א ציור פארקערט, אז טאמער ס'קומט א כת עדים זאגן מעידני את איש פלוני שהפיל את שן עבדו וסימא את עינו, ס'קומט א כת עדים זאגן אז די בעל הבית האט קודם אויסגעהאקט א ציין נאכדעם א אויג, שהרי, שהרי העבד אומר כן, וואס פארן עבד איז דאס זייער געשמאק, ער גייט יעצט מאכן געלט פארן א אויג. ונמצאו זוממין און מען ווערט געוואויר די עדים זענען זוממין איז משלמין דמי עין לרב איז דא דארפן זיי צאלן דמי עין פארן באלעבאס אין די רישא האבן זיי געדארפט צאלן דמי עין פארן עבד דא דארפן זיי צאלן די דמי עין פארן באלעבאס ווייל אים האט מען געוואלט מפסיד זיין יעצט היכי דמי ביי וועלכע ציור רעדט זיך די סיפא דא פון די ברייתא אי דלא קא מודו להו בתראי בחבלה כלל פשט עסטו וועלן זאגן אז די ברייתא רעדט זיך כפשוטו ס'קומט א כת עדים, עדים זאגן אז די באלעבאס האט אויסגעהאקט א ציין נאכדעם א אויג, און יעצט קומט א צווייטע כת זאגן עמנו הייתם, אבער מער פון דעם נישט. אויב אזוי, דמי כוליה עבד לרב בעי שלומי ליה, וואלט די ערשטע כת געדארפט צאלן א גאנצע עבד פארן באלעבאס ווייל זיי האבן געוואלט מפסיד זיין א גאנצע עבד פארן באלעבאס. אלא נאר, פשיטא דקא מודו כולהו בחבלה, ודקא אפכינהו ואזמינהו, נאר וואס דען, מוז מען אוודאי זאגן זאגט אביי, ווי מיין פשט אז די צווייטע כת איז אויך מודה אז אין אמת אריין גייט די עבד ארויס פריי, ווייל זיי זענען אויך מודה צו די מעשה נאר וואס זיי זאגן סגעווען פארקערט, עטץ זאגטס א עדות אז די בעלבאס דארף צאלן א אויג, סאיז נישט אמת די בעלבאס דארף נאר צאלן א ציין, איז פשט די ערשטע כת האט געוואלט מפסיד זיין דעם אויג פארן בעלבאס איז דארפן זיי טאקע צאלן, און ממילא אז די סיפא רעדט זיך ביי אזא ציור מוז זיין לכאורה זאגט אביי אז די רישא רעדט זיך אויך ביי אזא ציור. יעצט דרך אגב, לכאורה רבא וועט נישט קענען איינזעצן די סיפא אזוי ווי ער האט געוואלט איינזעצן די רישא אז דא רעדט זיך אויך ביי דריי כיתות עדים. פארוואס? ווייל אין די רישא האט עס זייער גוט געשטימט, ווייל אין די רישא האט דאך רבא איינגעזעצט אז קודם איז געקומען איין כת זאגן אז די באלעבאס דארף צאלן אן אויג, יעצט איז געקומען די צווייטע כת זאגן ניין די באלעבאס דארף נאר צאלן א ציין און נאכדעם האט מען מזים געווען די צווייטע כת איז דא דארפן זיי צאלן אן אויג פארן עבד יעצט דעיס שטימט זייער גוט פארוואס ווייל די ערשטע כת האט געוואלט מחייב זיין די באלעבאס צו צאלן א אויג די צווייטע כת איז אנגעקומען און געמאכט דא א גאנצע חורבן א גאנצע באלאגאן זיי האבן געזאגט ניין די באלעבאס דארף נאר צאלן א ציין יעצט וואס טוט בית דין אין אזא ציור ווען צוויי עדים זענען זיך מכחיש, איז ווארפט מען זיי נישט ביידע ארויס, מען שיקט זיי נישט ביידע אהיים, נאר מען פרובירט זען וואס מען קען שניידן, פשט, ביידע זענען מודה אז די עבד גייט ארויס פריי, איז קודם כל גייט די עבד ארויס פריי, די זעלבע זאך ביידע זענען מודה אז לפחות דמי שן קומט זיך פארן עבד, איז טאקע צאלט מען דמי שן, דמי עין קען מען נישט מחייב זיין ווייל זיי זענען זיך מכחיש איינער די צווייטע, קומט אויס אז ווען די ערשטע כת האט געוואלט מחייב זיין צאלן א אויג, און די צווייטע כת איז דא געקומען געזאגן דיין, זיי זענען געקומען זאגן ניין מ'דארף נאר צאלן א ציין, איז ברגע וואס זיי האבן דאס געטון האבן זיי מפסיד געווען דא, זיי האבן געמאכט דא א באלאגאן, ביז יעצט האט מען געדארפט צאלן א אויג יעצט דארף מען נאר צאלן א ציין, און טאקע מ'האט נאר מחייב געווען צו צאלן א ציין וועגן זייער עדות, איז יעצט ווען מ'איז זיי מזים איז פשט זיי האבן אים אפגעטון דעם עבד זיי האבן אים מפסיד געווען דמי עין דארפן זיי טאקע צאלן דמי עין פארן עבד. דאס אבער אלץ אין די רישא. וואס איז אבער אין די סיפא? לאמיר זאגן מ'וועט פרובירן איינצוזעצן אזא ציור אין די סיפא אויכעט, אז קודם איז געקומען א כת זאגן אז די בעלבאס דארף צאלן א ציין, און די צווייטע כת זאגט ניין די בעלבאס דארף צאלן א אויג, און יעצט איז מען מזים די צווייטע כת. און וואס האט די צווייטע כת אויפגעטון? פשט, נאכדעם וואס די ערשטע כת האט געזאגט די בעלבאס דארף צאלן א ציין, יעצט קומט די צווייטע כת זאגן ניין די בעלבאס דארף צאלן א אויג, איז וואס? בית דין וועט יעצט עפעס טון דערוועגן? זיי האבן גארנישט געטון, זיי האבן גארנישט געטוישט, ביז יעצט האט די בעלבאס געדארפט צאלן א ציין, און יעצט אז ס'איז מכחיש, ווייל ס'האמיר דא צוויי כיתות עדים וואס שלאגן זיך ארום דארף דער בעל הבית ווייטער צאלן א ציין. איז פשט די צווייטע כת האט באמת גארנישט אויפגעטון טאמער מ'זעצט עס איין ביי אזא ציור. איז דא וועט אפילו רבא אויך מודה זיין אז אפילו ווען מ'איז מזים קען מען זיי גארנישט מחייב זיין ווייל זיי האבן גארנישט אויפגעטון. און ממילא אין די סיפא מוז מען לכאורה איינזעצן

זאגט א מעשה אז די בעל הבית האט אויסגעהאקט א שן ועין ווענדט זיך אין די רישא און די סיפא וואס איז געווען פריערט און שפעטער קומט א צווייטע כת זאגן אויף דעם ערשטע כת עמנו הייתם חוץ פון דעם די מעשה איז געווען פארקערט יעצט אויב אזוי לאמיר זאגן די ערשטע כת האט עדות געזאגט אז די בעל הבית האט אויסגעהאקט דעם שן ועין זונטאג קומט די צווייטע כת זאגן זונטאג עמנו הייתם זונטאג זענט עטץ געווען מיט אונז אין א צווייטע לאנד אינגאנצן נאר וואס די מעשה איז טאקע געשען אבער ווען איז די מעשה געשען די מעשה איז געשען פארקערט און ס'איז געשען מאנטאג. אויב אזוי, זאגט אביי, וואס איז די צד בכלל צו זאגן אז די ערשטע כת, אזוי שטייט אין די ברייתא, זיי דארפן צאלן דמי עין פארן באלעבאס, פארן עבד, וואס עפעס דמי עין? זיי האבן געוואלט דא מפסיד זיין א גאנצע עבד, זיי האבן געוואלט משחרר זיין א עבד זונטאג אויף א מעשה געשען זונטאג וואס איז קיינמאל נישט געשען, די עכטע מעשה איז ערשט געשען מאנטאג, זונטאג איז ער טאקע געווען אן עבד. איז פשט אויב אזוי זאגט זייער עדה זייער גאנצע עדות איז געווען צו מפסיד זיין א עבד וואס מ'האט נישט געדארפט מפסיד זיין וואס מ'האט נישט געדארפט משחרר זיין, איז אויב אזוי וואלט מען זיי געדארפט מחייב זיין, צו צאלן א נייע עבד פארן באלעבאס, און ממילא זאגט אביי מוז מען אוודאי זאגן אז די צווייטע כת ווען זיי זאגן אז די מעשה איז טאקע געשען אבער ס'איז געשען פארקערט, איז נישט פשט אז זיי זאגן ס'איז געשען און ס'איז געשען פארקערט מאנטאג, נאר זיי זאגן ס'איז געשען, ס'איז געשען פארקערט, ס'איז געשען פרייטאג, ס'איז געשען פארדעם וואס די ערשטע כת זאגט ס'איז געשען. קומט אויס אז ווען די ערשטע כת האט עדות געזאגט אין אמת'ן אריין, איז די עבד שוין געווען משוחרר, איז פשט אין אמת'ן אריין, האבן זיי נישט מפסיד געווען דא קיין עבד ווייל די עבד איז שוין געווען משוחרר סיי ווי סיי. נאך מער זאגט אביי, ואי דלא עמד בדין, אכתי דמי כוליה עבד לרב בעי שלומי ליה דאכתי גברא לא מיחייב, אלא דעמד בדין. פשט זאגט אביי, אז נניח לאמיר זאגן טאקע די ערשטע כת זאגט ס'איז געשען זונטאג די צווייטע כת זאגט ס'איז געשען פרייטאג, נאך אלץ וואלט מען געדארפט מחייב זיין דעם ערשטן כת צו צאלן א נייע עבד פארן באלעבאס, פארוואס? ווייל אפילו טאקע אז אין אמת'ן אריין איז דאס געשען פרייטאג ווי די צווייטע כת זאגט, און די ערשטע כת איז דאך מוזם גלייבט מען זיי נישט, אף על פי כן, די פרייטאג וואס דאס איז געשען, אפילו טאקע די באלעבאס האט עס געטון, ער האט אויסגעהאקט דעם עבד'ס עין פרייטאג, ער האט אויסגעהאקט דעם עבד'ס שן פרייטאג, גייט נאכנישט די עבד ארויס פריי, פארוואס? ווייל ווי רש"י זאגט, אז דאס אז די עבד גייט ארויס פריי ווען מען האקט אים אויס א שן ועין, דאס איז נאר א קנס. און ביי קנס ס'איז דא א דין מודה בקנס פטור. פשט טאמער די בעל הבית וואלט ווען געוואלט וואלט ער זיך געקענט ארויסדרייען פון משחרר זיין דעם עבד טאמער ער וואלט מודה געווען. קומט אויס אז אפילו טאקע די ערשטע כת זאגט אז ס'איז געשען זונטאג וואס דאס איז נאכדעם וואס ס'איז טאקע געשען איז האבן זיי נאך אלץ געוואלט מפסיד זיין דעם עבד פארן בעל הבית ווייל טאמער די בעל הבית וואלט ווען געוואלט וואלט ער זיך געקענט פטר'ן פון משחרר זיין דעם עבד און ממילא זאגט אביי מוז מען זאגן אז דא רעדט זיך אז ס'איז שוין עמד בדין פשט אזוי די עבד איז מען האט אים אויסגעהאקט א אויג צו א ציין צו וואס, און ס'איז געווען א דין תורה, און בית דין האט גע'פסק'נט אז דער עבד גייט ארויס פריי אז ער איז משוחרר, נאר וואס, דער בעל הבית האט נישט געהאלטן ביים פאלגן, דער בעל הבית האט געהאלטן די עבד פאר זיך, און ער איז אנטלאפן מיטן עבד, יעצט קומט ער אן צו א צווייטע פלאץ, און דער עבד ברענגט מיט מיט זיך א כת עדים, וואס די כת עדים זאגן עדות אויף דעם דין תורה, זיי קומען עדות זאגן אין דעם נייעם בית דין, אז זאלט עטץ וויסן, אז ס'איז שוין געווען א דין תורה, און בית דין האט גע'פסק'נט אז די עבד גייט ארויס פריי, נישט נאר די עבד גייט ארויס פריי נאר עס קומט אים אויך געלט, אדער דמי שן אדער דמי עין, עס קומט אים נאך געלט. יעצט קומט די צווייטע כת, זענען מזים די ערשטע כת, זיי זאגן עמנו הייתם, און זיי זאגן די מעשה איז געווען פארקערט, פשט, אוודאי געווען א דין תורה, און טאקע בית דין האט באפרייט דעם עבד, אבער, נישט, ער דארף צאלן א אויג, ער דארף צאלן א ציין, אדער נישט דארף צאלן א ציין, ער דארף צאלן א אויג. איז דא. היות עס איז שוין געווען א דין תורה לכל הדעות, און בית דין האט שוין משחרר געווען דעם עבד, וואס דא קען מען שוין נישט זאגן מודה בקנס פטור די בעל הבית וואלט זיך געקענט ארויסדרייען, ער וואלט זיך נישט געקענט ארויסדרייען, איז פשט דאס איז קלאר אז די ערשטע כת האט נישט מפסיד געווען דא דעם עבד פארן בעל הבית, די איינציגסטע נידון איז פאר וועם האבן זיי מפסיד געווען דמי עין, דא טאקע איז א נושא פאר וועם דארפן זיי צאלן דמי עין, וואס אין די רישא דארפן זיי עס צאלן פארן עבד, ווייל פאר אים האט מען עס מפסיד געווען, אין די סיפא דארף מען עס צאלן פארן בעל הבית, ווייל פאר אים האט מען עס מפסיד געווען.